אויבן אינעם שפיטאל האט מען אויפגעהאלטן דעם טיפוס קראנקן. פון שרעק מען זאל זיך נישט דערוויסן האט מען אפילו קיין דאקטאר נישט גערופן, מען האט דעם חולה, א צען יאריג מיידל, געהיילט מיט באבסקע רפואות. די שויבן פון די פענסטער וואס האבן א גאנצן זומער געציטערט ביים קלענסטן טראט איבערן דיל, ווייל דער קיט איז געווען אויסגעקרישלט, די שויבן זיינען איצט ווינטער געווען פארקאוועט מיט אייז, און ס'איז נישט געווען וואס צו חידוש'ן זיך, קיין עמער שטיינקויל, קיין זעקל טארף, קיין שטיקל האלץ, ס'איז קיין זאך נישט געווען מיט וואס איינצוהייצן. אינדערפרי איז אפילו ס'וואסער אין די רערן געווען געפרוירן. און דא ליגט די צען יאריגע סארטשע אין היץ, זי פיבערט און ס'מויל פארמאכט זיך ביי איר ניט, מאַמעשי, אַ פֿריש פּלעצל! מאַמעשי, אַ שטיקל שמאַלצהערינג! מאַמעשי, אַ לעבערל! און די מוטער, געבויגן און צעקנעטשט, כאָטש זי איז אין גאַנצן אַלט געווען פֿינף און דרײַסיק יאָר, האָט פֿון זיך לעבעדיקערהייט פּאַסן געשניטן, וואָס זי האָט שוין איר קינד חדשים לאַנג קיין פּלעצל נישט געקויפֿט, קיין קריש הערינג נישט געגעבן. פון א לעבערל איז דאך אפגערעדט, און סארטשע רעדט דאך גאר נישט פון היץ, מישט נישט, דערציילט די ביטערע ווארהייט. און אז די קרירה איז ביינאכט צוגעפאלן, דאס ווייסע געפריר איז געלעגן אויף די ווענט, האט די מוטער זיך א ריס געטאן פונעם דיל וואו זי איז געשלאפן, זיך צוגעלייגט צו סארטשען, געווארעמט די קראנקע מיט איר אייגן לייב, זי געווארעמט מיט הייסע טרערן. און די מוטער האָט סאָרטשען אויסגעוויינט ביי גאָט. אויף דער פערטער וואָך האָט סאָרטשע זיך גענומען בעסער. פונעם מיידעלע איז נאָך דער קרענק גאָרנישט געבליבן, הענט און פיס שפּענדלעך, ס'פּנים, נאָז און אויגן, אַ דין, לענגלעך נעזל און פיבערדיקע אויגן. די מוטער האָט ווידער פון זיך געריסן לעבעדיקע פּאַסן. נאך אזא שווערער קרענק דארף א קינד האבן גרויס אווירונג, א פריש איי, א פריש גלאז מילך, א פריש הינדל. און דא, זי איז אראפ צום מאן וואס איז געזעסן ביים ווארשטאט אן איינגעסמאלעטער. ער האט געהאלטן אויף די קני אן אויסגעגעסן ברעט און האט מיטן שוסטער מעסער צוגעשניטן פון אן אלטע כאלעווע אן אונטערגעניי. הערשל האָט ס'ווייב זיך געקלאָגט, ס'קינד גייט מיר איין. הערשל האָט אויף איר אָנגעשטעלט אַ פּאָר שולדיקע אויגן און אַ הייב געטאָן מיט די אַקסלען, ווי זי וואָלטן געהאַט צו זאָגן, וואָס הייבט מען טאַקע אָן צו טאָן? זי דאַרף נעטיק יעדן טאָג כאָטש איין איי, און קיין שטיקל עוף דאַרף זי נישט? אוי, דאַרף זי! נאך אזא קרענק דארף מען א קינד ערהאלטן ביי די קרעפטן. וואו נעמט מען היינטיגע צייטן א שטיקל עוף? האט הערשל געלאזן ליגן ס'ברעט אויף די קני און מיט פינף צונויפגעלייגטע פינגער זיך א נעם געטאן פארן שמאלע בערדל. כ'רעד שוין נישט אז ס'איז איבער אונזערע כוחות, נאר וואו קריגט מען עס? דער פֿערצן יאָריקער פֿישל, װאָס האָט געקלאַפּט שטיפֿטן אין אַ צעפֿאָרענעם אָפּצאַס, איז געזעסן אױפֿן פּלאַטשיקן דרײַפֿוסיקן שוסטער-בענקל און אַזױ גאַנצע טעג אײַנגעטײנעט מיטן בעקער, מיטן קצבֿ, מיטן קױלן-הענדלער. ער האָט זײ דערצײלט, אַז אַ הױזגעזינד פֿון זעקס מײַלער עסן שױן חדשים ניט צו דער זעט. דער פראסט ליגט נישט בלויז אויף די צוויי פענסטער, נאר אויף די ווענט און אין די בעטן, קראנקע קינדער, הונגעריגע קינדער. ער קלאפט שטיפטן אין זוילן, אין אפצאסן, און צווישן די קלעפ קייטלען זיך זיינע טענות. קיינער הערט זיך צו אים אבער נישט איין. אנומלטן האט ער אפגעטראגן דעם אלטן שמחה גרעבער וואס אויפן גענשער בית-עולם א פאר פארריכטע שטיוול. ביים גרעבער האָט זיך געהייצט דער אויוון, געקנאַקט פון היץ. פישל האָט אים געפרעגט. רעב שמחה, וואו נעמט איר האָלץ? הם, קנאַפּ ביימער וואַקסן אויפן גוטן אָרט. און דער דייטש? אויפן גוטן אָרט האָט ער קיין שליטה נישט. ווען דער גרעבער האט זיך אנגעטון די שטיוול, האט זיך פישל ארומגעקוקט. לעבן אויוון האט זיך ארומגעדרייט א הון מיט א צוגעשוירענעם עק. די הון האט געקוואקעט. וואס קוואקעט זי, רעב שמחה? אה, דאס קלייבט זי זיך לייגן אן איי. פישל האט באקומען לשון. ער האט דערציילט דעם גרעבער אז סארטשע איז נארוואס נאך א טיפוס. זי איז שוואך, זי דארף א לאבונג, זי דארף א פריש געלייגט איי, א יונג שטיקל עוף. דער גרעבער הערט נישט. די היץ פונעם אפענעם אויוון שפארט אזוי אז דער גרעבער מוז עפענען א שטיקל טיר. פישל וויל אים א כאפ טון פאר דער געפליגלטער בארד, פאר'ן גערדיג. אלטער תרח, מיין צען יאריג שוועסטערל איז נאך א קרענק, זי דארף נעטיג א נ, זי דארף נעטיג א שטיקל עוף. דער גרעבער הערט זיך א ווייל איין ווי דער פראסט פייפט צווישן די קברים און פארמאכט קריק די טיר. און דא? דא שטייט די מאמע, טענה'ט איין אין טאטן, חזר'ט איבער פישל'ס ווערטער. הערסט, הערשל, ס'קינד גייט מיר אינגאנצן איין. פישל, וואָס איז בטבֿע געווען אַ שווײַגער, האָט זיך אַ פֿרעג געטאָן בײַ דער מוטער. מאַמע, און אַז כ'וועל פֿאַר סאָרטשען קריגן אַ שטיקל הון? וואָס הייסט קריגן? איז די מוטער אַרײַן פֿישלען אין די רייד און געקוקט אויף אים מיט חידוש. וואו קריגט מען דאס הון? טאַקע, פישל, האָט דער פאָטער א צענעם געטאָן די הענט, וואו קריגט מען דאס היינטיקע צייטן א שטיקל עוף? פישל האָט גענומען דעם שטיוול פאַרן אָפּצאַס און אים א שיק געטאָן אונטערן וואַרשטאַט. אַן אויפגעהייטערטער האָט ער זיך א שטעל געטאָן, ער האָט נישט געהערט וואָס טאַטע-מאַמע רעדן צו אים, וואָס זיי שרייען אים נאָך, ווען ער איז אַרויס פון שטוב, ער האָט געשפּרײַזט מיט סמאָטשע גאַס און געקנעפּלט אױף זיך דאָס האַלבע פּעלצל, װאָס די שמױשן זײַנען שױן לאַנג געװען אױסגעקראָכן. פֿון סמאָטשע גאַס האָט ער זיך אַרײַנגעדרײט אין דער גענשע. ער האָט געשניטן צום בית־עולם. דער פֿאַרנאַכט האָט גענומען צופֿאַלן. פֿון בײדע זײַטן טראָטואַר זײַנען געלעגן קופּעס שנײ װי אײַנגעפֿאַלענע װענט. אינעם פֿאַרנאַכט איז דער שנײ פֿון װײַס געװאָרן פֿיאָלעט. דער הימל, אָפּגעשאָבענע שטיקער אײַז, און דער פֿראָסטיקער אַרום האָט געסקריפּעט. פֿונעם שנעלן שפּאַנען האָט פֿישל געדעכעט. פֿונעם אָפֿענעם מױל האָט זיך געװיקלט אַ װײַסע פּאַרע, אַ קנופּ און אַ שלײף, אַרײַנגעקריצט אין דער פֿראָסטיקער לופֿט פֿישלס טענות. רב שׂימחה, מײַן שװעסטערל איז נאָך אַ טיפֿוס. זי נעטיקט זיך אין אַ שטיקל עוף. אין פרייז ר' שמחה איז קיין מניעה נישט, אויף מיין ווארט ר' שמחה, כ'וועל אייך אפצאלן, בנשיאת חן אפצאלן, צי מיט ארבעט צי מזומן, ווי איר וועט אליין פארלאנגען. וואס נענטער צום בית עלמין זענען די בערג שניי געווארן גרעסער און טיפער. פישל איז שוין געשטאנען ביים געמויערטן טויער, די אייזערנע טירן זענען געווען פארשלאסן, מ'האָט געדאַרפֿט אָנקלינגען. זײַן אױפֿגעהױבענע האַנט מיטן אױסגעשטרעקטן פֿינגער איז געבליבן הענגען אין דער לופֿטן. װאָס װעט ער זאָגן דעם גרעבער? טאַקע, װאָס װעט ער זאָגן? דאָס היטל, װאָס איז געזעסן איבער די אױערן, ס'פֿאַרקנעפּלטע פּעלצל, אַלץ האָט אים איצט געשטערט.

פון אינדערפרי אן האט ער זיך געטראגן איבער די ווארשעווער אידישע קווארטאלן. קראנשטאדט האט נאכגעקאנטראלירט די פארטיעס אידן וואס די גמינע האט יעדן פרימארגן ארויסגעשיקט אויף ארבעט. אנשטאט די דייטשן זאלן כאפן סתם אידן פון דער גאס, אלטע, שוואכע, קראנקע, כאפן ווער ס'קומט אונטער דער האנט און אים שטעלן ארבעטן, האט די גמינע געשטעלט א תנאי מען זאל איר אליין ערלויבן צוצושטעלן אידישע ארבעטער. שכירות, עסן, דאס אלץ וועט באזארגן די גמינע. די דייטשן זענען דערויף איינגעגאנגען. די ספעציעלע געסטאפא וואס האט געהאט צו זאגן איבער די ווארשעווער אידן האט געעפנט איר אפיס אין דער גמינע.

אויף נאַלעװקעס שיקן אַזױפֿיל אַרבעטער, אויף קראָכמאַלנע, אויף לעשנע, אויפֿן אײַזערנעם טױער אַזױ און אַזױפֿיל. קראָנשטאַט האָט זיך באַמיט, די באַפֿעלן זאָלן פּינקטלעך דורכגעפֿירט װערן. יעדן נאָכמיטאָג האָט ער אָפּגעגעבן דעם דײַטש אַ גענױען באַריכט פֿון דער אָפּגעטאָענער אַרבעט.

דאָס האָט געדויערט אַ קליינע ווייל. דער לויטענאַנט האָט זיך מיטאַמאָל אַרומגעקוקט, צי קיינער האָט נישט אונטערגעהערט זייער געשפּרעך, און די שטענדיקע שטייפקייט האָט זיך ווי אַ מאַסקע ווידער פאַרצויגן איבער זיין פּנים. אַזוי האָט אינזשעניער קראָנשטאַדט געאַרבעט מיטן לויטענאַנט עקערמאַן איבער צוויי וואָכן. די דראָזשקע מיטן אויפֿגעשטעלטן דאַך, מען זאָל קראָנשטאַטן ניט אַרויסזען, איז דורכגעפֿאָרן דעם ליידיקן פּשעיאַזד, און ווען זי האָט זיך גענומען אַרײַנדרייען אויף לעשנע, האָט זיך געהערט פֿון ביידע זײַטן דראָזשקע אַ רוף, ווי אַ באַפֿעל, אַרבעט! אַרבעט! די דראָזשקע האָט זיך אָפּגעשטעלט. פֿון ביידע זײַטן דראָזשקע האָבן זיך אַ צי געטאָן צו קראָנשטאַטן צוויי הענט. די הענט, ווי קלעשטשעס, האָבן אים אַ כאַפּ געטאָן פֿאַר ביידע לאַצן פֿון דעם ראָק און אים גענומען שלעפּן פֿון דער דראָזשקע מיט קולות, אַרבײַט! אַרבײַט! ס'גאנצע בלוט האט קראנשטאטן א שלאג געטאן אין פנים אריין, אין שלייפן, אין מוח. באלד איז ס'בלוט קריק אפגעלאפן און ער איז געבליבן זיצן אן א מראה, אן לשון. איבער אים צוויי דייטשן מיט רציחה אין די אויגן, אין די וואנסן, אין די מויל-ווינקלען. קראָנשטאַט האָט זיי דערלאַנגט זיינע פּאַפּירן. ביידע פּאָליציאַנטן האָבן זיך אַ שטעל געטאָן פאַר אים אין זייער גאַנצער הייך. די רציחה אויף די פּנימער איז פאַרוואַנדלט געוואָרן אין הינטישע הכנעה. פאַרצייען זי מאַל. די דראָזשקע איז ווייטער געפאָרן. דאָס האַרץ ביי קראָנשטאַטן, וואָס האָט פון שרעק און באַליידיקונג זיך אַ הייב געטאָן פון פּלאַץ, האָט נישט געקענט קריק זיך איינפאַסן.

קראָנשטאַט האָט פֿאַרקוועטשט די פֿויסטן, פֿאַרקוועטשט די אויגן. ער האָט זיך געוואָלט עפּעס קלאָר מאַכן. ס'איז אים געגאַנגען אין לעבן צו באַווײַזן פֿאַר זיך אַליין, אַז נישט אַלע דײַטשן זײַנען רוצחים. אַפֿילו דער לייטענאַנט פֿריץ עקערמאַן איז אַן אַנדערער. ווי האט זיך דאס איבערגענומען מיטן עלטער זיידע וואס האט זיך גע'חבר'ט מיט געטען. אויפן פנים האט זיך צעשפרייט א קינדישע צופרידנקייט. ס'האט טאקע נישט לאנג אנגעהאלטן, א רגע, צוויי, ביי דער ערשטער געלעגנהייט וועט קראנשטאט פארפירן מיטן לייטענאנט א שמועס וועגן זיין עלטער זיידע וועגן געטען, וועגן אידן. די דראָזשקע האָט זיך אָפּגעשטעלט. קראָנשטאַט איז אַרײַן אין דער גמינע, װאָס איז געװען איבערגעפּאַקט מיט הונגעריקע אידן, מיט קראַנקע אידן, מיט צעשלאָגענע אידן. ער איז אַרײַן צו זיך אין קאַבינעט און האָט גלײַך גענומען דיקטירן דעם מײדל, װאָס איז געזעסן בײַ דער שרײַבמאַשינקע, אַ באַריכט פֿאַר עקערמאַנען. מיטן באַריכט אין דער האַנט האָט ער אָנגעקלאַפּט אין לײטענאַנטס טיר אַרײַן. פריץ עקערמאן האט אויסגעהערט דעם באריכט און זיך צערעדט וועגן דעם מארגענדיגן טאג ארבעט. אין דעם שמועס האט זיך נישט געפילט קיין באפעל, פארקערט, עקערמאן האט זיך שואל עצה געווען מיט קראנשטאטן און זיך צוגעהערט וואס דער איד זאגט אים. ס'האט גערעדט א גלייכער מיט א גלייכן. און אז דער דייטש האט אפגערעדט האט ער א זאג געטאן צום איד. איר קאנט אהיימגיין, הער קראנשטאט. קראָנשטאַט האָט אַרויסגענומען פֿון וועסטל-קעשענע אַ דין, גאָר אַ דין זייגערל. ס'איז געווען אַ פֿערטל צו פֿינף. דער דײַטש האָט זיך אײַנגעקוקט אינעם זייגערל, ווי ער וואָלט געוואָלט וויסן די צײַט, און זיך געפֿרעגט, אַ גאָלדנס? נע, האָט דער ייִד אַראָפּגענומען זייגערל פֿון קייטעלע און עס דערלאַנגט דעם דײַטש. ס'איז אַ זילבערנס, ס'איז אַ מתּנה פֿון מײַן פֿאָטער. דער דײַטש האָט עס באַטראַכט, און אַז ער האָט עס קריקגעגעבן דעם ייִד, איז פּנים בײַ אים געװאָרן האַרט װי שטײן. אַ שאָד, װאָס ס'איז ניט קײן גאָלדנס. װען ס'װאָלט געװען אַ גאָלדנס, װאָלט איך עס בײַ אײַך צוגענומען. צוגענומען. ס'האַרץ בײַ קראָנשטאַטן האָט װידער אַ צאַפּל געטאָן, איז װידער אַרױס פֿון פּלאַץ. זײ האָבן זיך אַ רגע אָנגעקוקט. שױן איבער צװײ װאָכן װי בײדע אַרבעטן אין אײן הױז, כּמעט אין אײן קאַבינעט. דער דײַטש איז דער באַזיגער, דער איד, דער באַזיגטער. געהערט אַלץ, װאָס דער איד האָט צום דײַטש. באַגעגנט אַ דײַטש אַ איד, ס'איז קאַלט, ס'איז אַ פֿראָסט, ציט דער דײַטש בײַם ייִד אַראָפּ די קאַלאָשן, די שטיװל, דעם מאַנטל, אַפֿילו די הױזן. אַ שאָד, אַ גרױסער שאָד, װאָס ס'זײגערל איז נישט קיין גאָלדנס. דער לײַטענאַנט פֿריץ עקערמאַן האָט מיט אַ מאָל אַ הײב געטאָן די האַנט צום קאָפּ, װי ער װאָלט זיך עפּעס דערמאָנט. כ'האָב אײַך שױן עטלעכע מאָל געװאָלט פֿרעגן, צי איר האָט נישט אַ מאָל אַ האַנט-ראַדיאָ? כ'האָב. איר וואוינט ווייט פון דאנענט? אויף דער נייער וועלט, וועט איר אזוי גוט זיין און אריבערשיקן דעם וואזשני נאך דער ראדיא? קראנשטאט האט ניט געענטפערט. דער דייטש האט געווארט מיט א מינע, ווי ער וואלט געציילט פון איינס ביז צען, און אז קראנשטאט האט נאך אלץ געשוויגן, האט דער דייטש אריינגערופן דעם וואזשני, גערעדט צום פּאָלאק מער דייטש ווי פּויליש. סטאך, דו ווייסט וואו קראָנשטאַט וואוינט? כ'ווייס. פאָר גלייך אַריבער צו אים און זאָג, אַז דער פּאַן אינזשיניער האָט געשיקט נאָך דער ראַדיאָ. דער פּאָליאַק איז געשטאַנען אַ פאַרלוירענער. ער האָט מיט די פינגער געקנעטשט ס'היטל און געפּינטלט מיט די אויגן. קראָנשטאַט האָט אַ הייב געטאָן די האַנט. גיי, סטאַך! דער שמועס ווי קיינמאל גארנישט איז ווידער אוועק וועגן אידישע קווארטאלן, וועגן פארטיעס ארבעטער, וועגן אפרוימען האלב איינגעפאלענע הייזער. זענען פארביי פופצן מינוט, צוואנציג מינוט. סטאך איז א פארסאפעטער אריין מיט א קליינער האנט ראדיא. דער לעיטענאנט האט א כאפ געטאן די ראדיא ווי א קינד כאפט א שפילצייג, און אז ער האט זיך אפגעפרייט מיט איר, האט ער א רוק געטאן די ראדיו צום אינזשעניער, פאקט מיר איין די ראדיו, איך פאק איבערהויפט נישט, איז ס'קול ביים אינזשעניער ארויס מיט א פגימה, סטאך! האט פריץ עקערמאן א געשריי געטאן, פאק איין!

זי האט געגלייבט אז דאס איז דער איינציגער וועג ווי נאך צו ראטווען איר בן יחיד וואס פאליציי האט א כאפ געטאן פון דער גאס און ס'איז שוין באלד א וואך ווי ער איז נישטא אינדערהיים. רעניא קופעלט האט זיך דערשלאגן אירס. מ'האט זיי גערופן צום שעף. ס'איז געווען ניין אינדערפרי. רעניא איז פארבייגעגאנגען איין פאליציי וואך נאך דער אנדערער. ביי דער לעצטער וואך האט דער דעזשורנער פאליציי ליוטענאנט א קוק געטאן אויף דעם קארטל וואס רעניא האט אים דערלאנגט. ער האט איר געוויזן וואו צו גיין און א פארגאפטער איר נאכגעקוקט. רעניא איז געווען שיין. גאר שיין. קיינער האט זיך נישט געגלייבט אז זי איז א מאמע פון אן אכצן יאריגן זון. העכסטנס האט זי אויסגעזען ווי אין די הויכע צוואנציגער. די האר ליכטיגע, די אויגן ליכטיגע, ארום דעם קליינעם מויל און דער געטאקטער נאז די רייפקייט פון זאפטיגע עפל. און אין יעדן טראט, אין יעדן קער, געזאנג וואס לאזט נישט איינזיצן, וואס הייטערט אויף. אין דעם ווארטע צימער זיינען געזעסן א צענדליג פרויען, צום מייסטן פארוויינטע מאמעס, געזעסן ווי פאציענטן אין א שפיטאל ווען זיי קומען ס'ערשטע מאל צום דאקטער. מ'האט נישט גערעדט צווישן זיך, איבערגעשראקענע אויגן האבן געבליקט אין א פארמאכטער טיר. וועט זי זיך אַמאָל עפֿענען? די ברייטע טיר האָט זיך מיט אַ מאָל געעפֿנט. ביי אַלעמען אין וואַרטזאַל האָבן זיך די הערצער אַ הייב געטאָן פֿון די פּלעצער. אַ פּאָליציאַנט האָט אויסגערופֿן, רעניע קופֿעלד! רעניע האָט זיך געלאָזט אין דער אָפֿענער טיר. זי האָט קײן זאַך נישט געזען, בלױז געהערט, װי די טיר פֿאַרמאַכט זיך הינטער איר, אַזױ אַ רגע, אַזױ צװײ. און אַז זי איז געבליבן שטײן, האָט זי דערזען אַ בײַכיקן שרײַבטיש אָנגעלײגט מיט פּאַפּירן. פֿון דער װאַנט, װאָס הינטערן שרײַבטיש, האָט אױף איר אַראָפּגעקוקט היטלער. אין צימער איז קײנער נישט געװען. רעניע האָט זיך אַרומגעקוקט. פֿון די אָפֿענע באַלקאָן-טירן, װאָס זײַנען אַרױס אין אַ פּאַרק, האָבן זיך געפּאַקט שטיקער זון, זיך צעלײגט איבערן פֿוטרירטן דיל, פֿאַרקראָכן הינטערן שרײַבטיש. רעניע האָט אינגאַנצן געפֿלעמלט. פֿאַר די פֿאַרלאָפֿענע אױגן האָבן זיך געדרײט רעדער, פֿאַרגרעסערט נישט בלױז זאַכן, נאָר אױך שטיקלעך געדאַנקען. זי האָט דערזען עפּעס אַזױנס, וואס ס'נאקעטע אויג זעט נישט, וואס די רואיגע מחשבה באגרייפט נישט. ס'אייגענע לעבן וואס האט זיך פארבייגעטראגן ווי א קארוזעלע האט אינמיטן דרייען זיך אראפגעווארפן יארן, צען, פופצן, צוואנציג. צו נײַנצן יאָר האָט זיך רעניע געמאָלדן אין דער פּאָליציי, אַז זי איז וויקטאָרס כּלה. דער פּלאָצקער שוסטער וויקטאָר, וואָס האָט געהאַט אָרגאַניזירט די וואַרשעווער לעדער-אַרבעטער, איז געווען אַרעסטירט אויף אַ פֿרעמדן נאָמען. אַזוי ווי דער פֿרעמדער נאָמען האָט קיין חטאים אויף זיך ניט געהאַט, וואָלט וויקטאָר אָפּגעזעסן אַ וואָך, צוויי, און מע וואָלט אים אַרויסגעלאָזט. האָט זיך אונטערגערוקט רעניע. זי האָט מיט וויקטאָרן געלערנט פּויליש. זי האָט געשטיצט די שטרײַקס און ניט אויפֿגעהערט צו אַגיטירן איר רײַכן פֿאָטער, ער זאָל צעטיילן זײַן עשירות, איידער די קאָמוניסטן וועלן עס בײַ אים צונעמען. און די זעלבע רעניע האָט יעדן אַנדערן טאָג זיך געלאָזט מאַניקירן די נעגל, מאסאזשירן ס'פנים, די הענט, פריזירן די האר, און ביים אנטון זיך האט איר שטענדיג געמוזט ארויסהעלפן דאס שטוב-מיידל. צוויי דריי מאל א וואך האט זי זיך געזען מיט וויקטאר'ן. אויף דער דריטער וואך מען רופט זי צום שעף. דער שעף, א שיינער, א געוויקסיגער, מיט בלאנדע וואנסן, האָט מעשה מבין באַטראַכט אירע פיס. זיין קול האָט געקלונגען מיליטעריש-באַפעלעריש. מיר ווייסן! מיר ווייסן אַלץ! איר האָט אָנגעגעבן אַ פרעמדן נאָמען, אַ פרעמדן אַדרעס, און דער וויקטאָר איז דאָך אינגאַנצן אײַער חתן נישט? מען האָט זי פאַרשפּאַרט אין אַ טוכלער טונקעלער קאַמער. רעניע איז געווען זיכער אז אין א שעה און צוויי ארום וועט דער פאטער אנקומען אין דער פאליציי וועט זאגן אז זיינס א טאכטער אזא און אזא איז נישט אהיים געקומען. דער פאליציי-שעף אויף א פוילישער דייטש וועט אוועקלייגן א פארציע מוסר, וועט אנזאגן די עלטערן אכטונג צו טאן אויף זייער טאכטער וואס איז אוועק אויף שלעכטע וועגן. און וויקטאר? ער וועט זיך שוין פון זייערע הענט ניט אַרויסדרייען. ס'איז דאָך געווען אַ משוגעת, רעניע וויקטאָרס אַ כלה, טאַקע אַ משוגעת! הערט, מאַניקירטע נעגל, סאַמעט און זייד, די הענט, די פֿיס, ס'פּנים, יעדעס גליד, אויב נישט געבאָדן אין האָניק, אין מילך, איז עס דאָך פֿון געבוירן אָן אָפּגעהויכט און אויסגעוואַרעמט און צוגעגרייט אין בעט אַריין פֿאַר אַ גבירישן זון.

ביטע. זי האט נישט געענטפערט. ס'האט ניט אויסגעזען, אז אין דעם גרויסן האלב-טונקעלן זאל זאל זיצן דער שעף פון געהיים-פּאליציי מיט אן ארעסטירטער. דאָ האט אן עלעגאנטער מאנצביל געהאלטן אין איבערבעטן א יונג שיין מיידל, וואס איז געשטאנען אן אָנגעברוגזטע. זי איז געשטאַנען מיטן שעף אויג אויף אויג. זײַנע גרויע אויגן האָבן אויסגעזען ווייכער, ס'פּנים מילדער, די רייד מענטשלעכער. ער האָט ציטירט גאָרקין, ראָלאַן, זשעראָמסקין. ער האָט דערציילט וועגן דער סאָציאַליסטישער פּאַרטיי, וווּ ער האָט יאָרן געאַרבעט אומלעגאַל, איז געווען אַ פֿירער, ס'איז מער נישט געזעסן קיין שעף פון דער געהיים פאליציי, ס'איז געזעסן א פארטיי חבר מיט אזויפיל דערפארונג און עלעגאנץ וואס אימפאנירט. זיי זענען צוזאמען ארויס אויף דער גאס. ביים געזעגענען האט מען אפגעמאכט פון זיך אליין צו טרעפן זיך. זיי האבן זיך געזען איינמאל א צווייטס, נאך יעדער באגעגעניש האט רעניע חרטה געהאט, געפילט אז זי פארפלאנטערט זיך אלץ טיפער און זי דארף איבעררייסן, און וואס גיכער, ווייל דער שעף וועט וויקטארן קיינמאל נישט באפרייען. רעניע איז אין ניינצן צוואַנציק אוועק קיין פאריז, היינט איז ניינצן פערציג. א זייטיגע טיר האט זיך געעפנט. הייסע כוואליעס האבן זיך געטראגן איבער רעניע'ס חוט השדרה, געשלאגן אין מח אריין. זי איז געשטאנען אויג אויף אויג מיט'ן געוועזענעם שעף פון דער פוילישער געהיים פאליציי. ער האט אויסגעזען אסאך עלטער. די פלייצעס אבער זענען נאך אלץ ביי אים גלייך געווען ווי א ווירע.

די רעניע קופער האט מיט צוואַנציק יאר קריק זיך געדארפט טרעפן מיט מיר אין ווילאנוב פארק ביי סאביעסקיס שלאס. יא הער מאיאר. דער מאיאר איז זיך דורכגעגאנגען איבערן צימער. דערנאך איז ער אזוי נאענט צוגעגאנגען צו רעניען אז זי האט דערפילט אויף זיך זיין אטעם. ווייסטו כאטש רעניע, אז איך האב דיך געקאנט אראפנעמען פון דער באן ווען דו ביסט אין ניינצן צוואַנציק אנטלאפן פון פוילן אויף א פרעמדן פאס? טרוקענע טרערן הייס ווי פייער, וואס זענען א גאנצן פרימארגן געשטאנען ביי רעניע'ן אונטערן הארץ, האבן זיך איצט א שפאר געטון אין האלז אריין. זי האט נישט געענטפערט. דער מאיאר האט ווייטער גערעדט. ווילסט טאקע איך זאל באפרייען דיין זון? יא הער מאיאר, האבן די אויגן ביי רעניען אויפגעלויכטן. דער מאיאר, פון פאטער זייט א דייטש, פון דער מוטער א פאלאק, איז געזעסן מיט רעניען ווי מיט צוואַנציק יאר קריק. ער האט דערציילט מעשות, דערציילט ווי ער איז באפאלן צארישע רעגירונגס קאסעס, האט אפגעשטעלט אינמיטן לויפן צוגן. דערנאָך פֿאַרליבטע בליקן, וואַרעמע הענט, אַלץ אַזוי מענטשלעך. דאָס האָט דער פּאָלאַק אינעם מאַיאָר צוגערעדט רעניען, זי זאָל אַנטלויפֿן מיטן זון פֿון פּוילן, און נאָך הײַנט בײַ נאַכט, ווײַל אויף ייִדן רוקן זיך פֿינצטערע צײַטן. און אומדערוואַרט האָט זיך אינעם מאַיאָר דערוועקט דער דײַטש, ער האָט אַ שטעל געטאָן אַ זײַטיקע פֿראַגע, װאָס האָט מיט די װאַרעמע בליקן גאָרנישט געהאַט צו טאָן. אַלץ האָט גענומען אָטעמען מיט געשטאַפּאָ, מיט קאָנצענטראַציע-לאַגערן, װוּ מענטשן גײען אױס פֿון פּײַן. די זײַטיקע פֿראַגע איז געװען אַ װענטקע אַרײַנצוכאַפּן רעניען מיטן זון. און אַז רעניע איז אַרױס מיטן זון פֿון דער פּאָליצײ-געבײַדע, האָט זי זיך שטאַרק צעװײנט. בעטלברויט. ווי ס'האט גענומען טאגן האט לייזער מילנער זיך אוועקגעשטעלט אין א ווינקל דאוונען. ער האט דאס מאל אזוי אראפגעצויגן דעם טלית איבערן קאפ אז מען האט ס'פנים נישט ארויסגעזען. אזוי פלעגט ער טון יום כיפור צו כל נדרי. ער האט געציילט די ווערטער און ווי ווייט מעגליך געטריבן פון זיך דאס טאג טעגליכע, געטריבן די דאגות פרנסה, און דער עיקר דעם הונגער. און געהונגערט האט לייזער א גאנצן ווינטער. זאגן אז דעם מילנער איז געווען ביטער אויפן הארצן הייסט גארנישט געזאגט. עס זענען שוין פארביי אנדערהאלבן יאר ווי לייזער האט אין דער מלחמה געהאט פארלוירן דעם איינציגן זון, פארלוירן די וואסערמיל, פארלוירן ס'הויז. די קי און די פערד האט דער דייטש צוגענומען. נאך גוט וואס סטאך, לייזער'ס פאראבעק, האט אים אפגעטראטן אן אלקערל. ס'ערשטע יאר האט לייזער, ווי עס איז דורכגעשלעפט, דאָ האָט ער פֿאַרקױפֿט אַ שטיקל צירינג, דאָ אַ בגד, דאָ אַ שטיקל װעש. דעם צװײטן װינטער האָט מען צוגעהונגערט, און װען נישט סטאַך, װאָס האָט צוגעװאָרפֿן דאָ אַ געפֿרױרענע קאַרטאָפֿל, דאָ אַ שטיקל ראָזעװע ברױט, װאָלטן לײזער מיטן װײַב אױסגעגאַנגען פֿון הונגער. פּורים-צײַט האָט זיך דאָס אױך אױסגעלאָזט. סטאַך מיטן ווייב מיט די צוויי קינדער האָבן אַליין געהונגערט. די קינדער, צוויי מיידלעך, זיינען געלעגן מיט געשוואָלענע בייכער. דאָס האָבן זיי געקראָגן פון דעם ברויט, געבאַקן פון פאַרלעגערטע, פאַרדומפּענע קלייען. און אַז סטאַך מיטן ווייב האָבן זיך אָפּגענייט טאָרבעס און זיינען אַוועק איבער די שכנישע דערפער בעטלען, ערשט דעמאָלט איז לייזערן איינגעפאַלן, אז מען דארף זיך אויך לאזן איבער דער מדינה. לייזער מילנער וואס האט שוין געהאט צוויי געשאנקענע יאר, ער איז אלט געווען צוויי און זיבעציק, האט אין דער ארומיגער געגנט געקענט יעדן פויער. פון צוואנציג דרייסיג וויארסט איז מען געקומען צו לייזער'ן אין דער מיל אריין מיט קארן מיט ווייץ. ער זאל בלויז קריגן איין קארטאפל ביי א באקאנטן פויער, וועט ער אין צוויי דריי טעג אהיים ברענגען א קערץ, ס'וועט זיין פאר אים מיטן ווייב, ס'וועט זיין פאר סטאכן מיט די קינדער. ווער האט זיך געקענט ריכטן מיט אנדערהאלבן יאר קריק אויף אזא איבערקערעניש, אויף אזא בראך? די וואסער מיל האט געארבעט בייטאג און ביינאכט. לייזער איז נישט בלויז געווען א מילנער. ער איז געווען א גוטבאזיצער, גאט האט אים געהאלפן, ער האט געהאט הונדערט מארג לאנד, און גוט לאנד, ער האט געהאט פערד, קי, דער הויף איז פול געווען מיט עופות. און אז לייזער איז אלט געווארן זיבעציג יאר, האט ער א טראכט געטאן וועגן דער נשמה. ווי לאנג איז דער שיעור?

אָט זײַנען הונדערט מאָל גלאַנד, װאָס דײַן טאַטע האָט אױסגעשטײנערט צעגראָבן יעדן שפּאַן. ס'פֿאַרמעגן װעט בלײַבן בײַ פּינחסן, בײַ די אײניקלעך. פֿאַר זיך װעט לײזער איבערלאָזן בלױז אײן מאָל גלאַנד. ס'װעט זײַן גענוג פֿאַר אים מיט אסתּר-רבֿקה. ער װעט האָבן צײַט אַרײַנצוקוקן אין ספֿרימלעך אױף עבֿריתטײַטש. דאָס אָפּשרײַבן זיך האָט געדאַרפֿט זײַן נאָך די יום-טובֿים. און מיט אמאל, פנחס, ס'ווייב, די קינדער, אלע זענען אומגעקומען פון א באמבע. די וואסער מיל האט אפגעברענט, ס'הויז אפגעברענט, און לייזער מיטן ווייב זענען געקומען צו בעטל ברויט. הערסט, אסתר רבקה? האט לייזער זיך פארטרויעט דעם ווייב. בלי נדר, מארגן לאז איך זיך גיין איבער דער מדינה. איך וועל מיט דיר מיטגיין, לייזער. ווער וועט בלייבן מיט די קראנקע קינדער? טאקע, ווער וועט בלייבן? וועגן דעם האט די צערונצלטע, אפגעארבעטע אסתר רבקה נישט געטראכט. זי האט איבערגעחזרט אויפן קול, אז סטאך מיטן ווייב זענען אוועק בעטלען, אז אפקאכן פאר די קינדער א לעפל געקעכטס קען זי טאקע נישט. זי האָט ניט פֿון װאָס, דערפֿאַר קאָכט זי פֿאַר זײ אױף אַ ראָנדעלע הײס װאַסער, צוקערט עס אָפּ מיט לאַקריץ, און אַז דער הונגער באַפֿאַלט די קינדער און זײ צעװײנען זיך, נעמט זי זײ אײַן מיטן לאַקריץ-װאַסער. לײזער מילנער האָט אָפּגעדאַװנט. די שטיקל שװאַרץ ברויט האָט ער פֿאַרטרונקען מיט אַ טעפּל הײסן לאַקריץ. ער האָט זיך אַרומגעגאַרטלט מיט אַ שטריק, גענומען אויף דער האַנט אַ זעקל און זיך געזעגנט מיטן ווייב. בלייב געזונט, אסתּר רבֿקה. וווּהין גייסטו דען? נאָך לאָמני. און פֿון דאָרטן? פֿון דאָרטן, האָט לייזער זיך אַליין געישבֿט, אויב כ'וועל אַריין מיט אַ מזלדיקן פֿוס קיין לאָמני, וועל איך נאָך הײַנט זײַן קריק. אז נישט וועל איך זיך אריבער כאפן אין טורשע און כ'וועל אהיים קומען ערשט מארגן. זיי מצליח לייזער. יא, טלית און תפילין האסטו? כ'האב זיי אין זעקל. ס'איז געווען אנהייב אפריל. דער פֿרימאָרגן האָט זיך נאָך געפֿרעסטלט, איז געלעגן ווי געפֿריר אויף דעכער און ביימער. דאָס זעקל מיטן טלית און תּפֿילין האָט לייזער געטראָגן אונטער דער האַנט. דעם סענקעוואַטן שטעקן האָט ער געשטעלט אויף אַפֿריִער, און אַזוי איז ער פֿאַרביי די זשאַלדעווקע, וווּ זײַן מיל איז אַמאָל געשטאַנען. פֿון דער מיל איז בלויז געבליבן דער פֿונדאַמענט, און אַ האַלבע שטיינערנע וואַנט. לייזער האָט זיך אויף אַ רגע אָפּגעשטעלט. ער האָט געקוקט אויפֿן פֿאַרסמאַליעטן פֿונדאַמענט, געקוקט אויפֿן שטיקל וואַנט, געקוקט ווי ס'וואַסער רינט, שטעלט זיך אויף קיין רגע נישט אָפּ, און ער האָט זיך געפֿרעגט, וואוהין רינט עס? נישט געקראָגן קיין ענטפֿער און זיך געלאָזט מיט אַ זאַמדיקן וועג. אזוי איז ער אפגעגאנגען איבער א וויארסט. ס'איז געווארן ווארעמער. פרילינג ווינטלעך האבן געגלעט, איינגערוימט אז אין צען טעג ארום איז שוין פסח. און דא איז נישטא קיין מעל אויף מצות. ס'איז קיין איי ניטא, ס'איז קיין קארטאפל ניטא, ס'איז גאר נישטא. און דער זון זיינער פנחס, וואו איז טאקע פנחס? וואו איז די שנור? וואו די אייניקלעך? לייזער האָט זיך אָפּגעשטעלט. ער האָט אַראָפּגענומען ס'היטל, זיך געווישט מיט דער דענקע דעם שטערן, די אויגן, און געזאָגט אויפֿן קול, אַז איך האָב איבערגעלעבט פּינחסן, איז ניטאָ קיין יושר אויף דער וועלט. לייזער האָט זיך אַרומגעקוקט. פֿאַר די אויגן האָבן זיך געצויגן פֿעלדער, און איבער די צעאַקערטע פֿעלדער איז געשטאַנען אַ הויז מיט אַ רויטן דאַך.

דא ביי דער אלשינע האב איך א קארטאפל גרוב. קום. ס'פערד איינגעשפאנט אין אקעראייזן האט נאכגעקוקט די זקנים וואס האבן געטאפטשעט איבערן פעלד זענען געגאנגען צום קארטאפל גרוב. איבערן גרוב איז געלעגן א בונט שטרוי. אַפֿן שטרױ שטײנער. די זקנים האָבן אַראָפּגעקײַטלט די שטײנער, אַרױסגענומען דאָס שטרױ און זײַנען אַרײַן אינעם קאַלטן, פֿינצטערן קעלער. לײזער, האָט שטובאַק זיך געפֿרעגט, האָסט אין װאָס אַרײַן? כ'מײן, אַ זעקל? לײזער האָט אַרױסגענומען טלית און תּפֿילין און אים געגעבן דאָס זעקל. שטובאַק האָט אָנגעשיט אַ האַלב זעקל. די זקנים האָבן קריקגעלייגט דעם שטרוי, די שטיינער. שטובאַק האָט שטיל אַ זאָג געטאָן. נו, גיי, לייזער, גיי. כ'וויל ניט, אַז מײַנע זין זאָלן דיך דאָ זען. אָסור צי אַ ברודער וואָלט מיך הײַנטיקע צײַטן בעסער באַהאַנדלט. אַ גרויסן דאַנק דיר, שטובאַק. נו, גיי. גיי געזונט. לייזער האָט נישט געפֿילט ווי די קאַרטאָפֿל שווערן די פּלייצעס. ער האָט געשניטן מיטן פֿעלד, זיך געקאָפּעט אין דער פֿריש-צעאַקערטער ערד, געשפּרייזט צום שליאַך. אַ הונט האָט זיך צעבילט. לייזער האָט גענומען גיכער שפּאַנען. דאָס בילן האָט זיך דערנעענטערט. ס'איז געקומען מיט רוגזה, ווי דער הונט וואָלט זיך געקליבן אַרויסצויאָגן אַ פֿערד, וואָס איז פֿאַרקראָכן אין שאָדן אַריין. לייזער האָט זיך אויף אַ וויילע אומגעקוקט. ווי ווייט ס'אויג האט געקענט כאפן האבן זיך געצויגן פעלדער, פריש צעאקערטע פעלדער, שווארצע, גלאנציגע ווי שטילע וואסערן, און איבער די פעלדער א גרויסער הונט, גרויס ווי א וואלף. לייזער איז געלאפן. די פֿעלדער נאָך אים. דער הונט נאָך אים. ער איז אָפּגעגאַנגען אין שװײס. ער האָט געװאָלט אױסמײַדן דעם הונט און זיך געדרײט אין אַ ראָד. דער קאָפּ איז געװאָרן שװערער, די געדאַנקען מטושטשער. אַ גרױקײט איז אָנגעלאָפֿן פֿון די פֿעלדער, פֿאַרשטעלט דעם װעג. מיט אַ מאָל האָט זיך אַלץ אָפּגעשטעלט. די פֿעלדער מיטן הונט האָבן אָנגעהױבן אַנטקעגנצוקומען, שנעלער, שנעלער. דער גוף איז געוואָרן גרינגער, דער מוח ליכטיקער, אין די אויגן האָבן זיך געצוקט פֿלעמלעך. די ברייט און ווייט האָבן זיך געשפּאַרט אין מוח אַרײַן. דער מוח האָט מער נישט געקענט אײַנהאַלטן קײן איין געדאַנק. די געדאַנקען האָבן זיך צעשאָטן אין אַלע זײַטן, ווי ס'שיטן זיך פֿונקען פֿון אַ צעגליטער שטאַבע. די צוויי און זיבעציק יאָר לעבן האָבן זיך איצט געריסן פֿון דעם אַלטן גוף. געוואלט אריין אין אן אנדער לעבן וואס איז אנגעקומען מיט די פעלדער. לייזער מילנער האט א צי געטאן די הענט, ער האט זיך א הייב געטאן, אין די אויערן זענען געשטאנען קולות, יונגע, גאר יונגע, טאטע, מאמע, ברידער, שוועסטער, א גאנצע וועלט, און אט איז פנחס מיטן ווייב, מיט די קינדער, און צווישן די קולות האט זיך געדרייט א מחשבה. הערסט פנחס, אז מען איז יא פטור געווארן פון דעם רשע פון היטלער'ן, דארף מען זיך שטעלן בויען די מיל. הערסט פנחס, לויף און זאג אן דער מאמען אז מיר האבן אויף פסח קארטאפל. ס'איז מיטאמאל שטיל געווארן. די שטילקייט פון א מיל ווען ס'וואסער פעכערט זיך איבערן ראד. שטובאק'ס הונט האט ארומגעשמעקט לייזערן וואס האט א פאל געטאן מיט צעשפרייטע הענט און פיס, איז געלעגן אויפן פרישן צעאקערטן פעלד, איז געלעגן א טויטער. לעבן אים דאס צעשאטענע זעקל קארטאפל, לעבן אים טלית און תפילין. דער הונט האט ארומגעשמעקט לייזערן, ארומגעשמעקט. דערנאך האט ער זיך גענומען רוקן אויף צוריק,

א פארדעכטיגטער האט זיך געשעמט מיטן נאמען פויער, און זיי זענען טאקע נישט געווען קיין פויערים. די ערד א זאמדיגע א לויזע האט מען נישט באארבעט, געלעבט האט מען פון דער גרעניץ. דער עולם אין דארף איז געווען א געמישטער, פאליאקן, אידן, דייטשן. זיי האבן געהאט זייער אייגענעם הילוך, רעקלעך, שררה'ישע. די רייטהויזן אריינגעמאכט אין די געפוצטע שטיוול, אויף די קעפ קליינע יעגער קאפעלושן מיט פאווע פעדערלעך, אין די מיילער ציגארן, און גערעדט האט מען צווישן זיך אן אייגן לשון, וואס איז באשטאנען פון א דריטל פויליש, א דריטל אידיש און א דריטל דייטש. די פויערים פון די ארומיגע דערפער האבן אויסגעמיטן די לעוויטשינער, זיי געהאלטן פאר גזלנים, וואס שטעלן זיך פאר קיין זאך נישט אפ, פאר דער קלענסטער קלייניגקייט סמ'ט מען פערד, לאזט מען אוועק דערפער מיטן פייער, ברענגט מען אום מענטשן. דערצו זענען זיי אומגלויביגע, ווייסן נישט פון קיין קאשטשעל, פון קיין שול, פון קיין קירך. מען לעבט פון גניבה און גזילה. דער אנפירער פון דעם דארף איז געווען דער רויטער לייב, א פארשוין אין די פופציגער וואס האט געהאט זין, טעכטער, איידעמס און שניר. דעם רויטן לייב'ס פאטער האט נאך געפירט אין לעוויטשין דעם שמוגל. נאכן פאטער, דער זון וואס איז רייך געווארן. געהייסן האט עס אז דער רויטער לייב האט די וואסער מיל, האלט אין ארענדע דעם לעוויטשינער טייך וואו מען כאפט פיש א פעליג יאר, קויפט אויף ביי פריצים פורלעך תבואה, שטיקלעך וואלד. דאס אלץ איז בלויז געווען אן אויסרעד. אין דער אמת'ן אבער האט מען דעם גאנצן שמוגל, אלץ וואס מען האט געשווארצט איבער דער גרענעץ, מענטשן, פערד, סחורות, אלץ האט מען אפגעשטעלט ביים רויטן לייב אין מיל.

און אז ער איז געווארן א פופציגער האט ער איבערגעגעבן דעם שמוגל די קינדער און אליין איז ער געבליבן ביי דער מיל. די חטאים זיינע האט ער אויסגעקויפט מיט א בית מדרש וואס ער האט געלאזט מויערן אין א שכני שטעטל אין קוצבארג. ס'איז אריבער נאך א יאר, נאך א יאר, און דער רויטער לב האט אנגעהויבן צו שעמען פאר א שיינעם אידן. וואו א געמיינער מאן, וואו א יורד, לב האט געשטיצט. ער האָט געהאַט פֿאַר אַלעמען אַן אָפֿענע קעשענע, געשטעלט אַף די פֿיס אי ייִדן, אי פּאָלאַקן, אי דײַטשן. דער רױטער לײב איז אַלט געװאָרן פֿינף און פֿופֿציק יאָר. אַ װאָך פֿאַר ראָש-השנה האָט ער איבערגעגעבן די זין, די אײדימס, די געשעפֿטן, און אַלײן האָט ער זיך געקליבן מיטן װײַב אױף די ימים-נוראָים אין שטאָט אַרײַן. ס'איז געווען נאָכמיטאָג. ביי לעבן אויפן הויף איז געשטאַנען די בריטשקע, געשפּאַנט אין די צוויי שענסטע פערד, אַרום לעבן, די זין, די טעכטער, די איידימס און שניר מיט אייניקלעך. לעבס ווייב, פייגע חיה, האָט זיך געפּאָרעט אַרום די וואַליזקעס, וואָס מע האָט אַריינגעלייגט אין דעם צעעפנטן בריטשקע-געזעס. לעבס משפּחה איז געווען אויפגעהייטערט.

האָט אַרויסגענומען פון די טיפע הויזן-קעשענעס פולע הענט קליינגעלט און גענומען טיילן די אייניקלעך לעצטגעלט, האָט זיך פון ערגעץ ווייט דערטראָגן אַ גערויש. אין טיף פון בלויען הימל האָבן זיך באַוויזן פינקלדיקע עראָפּלאַנען. איינער, צוויי, דריי, פינף און מיטאמאל האבן די עראפלאנען זיך גענומען ארונטערלאזן מיט אזא מורא'דיקן פייפעריי אז דעם רויטן לעב'ס הויזגעזינד אנשטאט צו אנטלויפן האבן זיך אלע גענומען דרייען אין א ראד ווי איבערגעשראקענע שעפסן ביי א פייער. דער שטילער בלויער הימל איז פול געווארן מיט בליצן. דער הויף, די מיל, די גאנצע וועלט האט זיך גענומען וויקלען אין רויך, אין וואלקנס שטויב, אין אויפגעריסענער ערד. פון דער מיל, וואו דער דאך און א האלבע וואנט זענען אפגעריסן געווארן, האבן זיך צעשאטן ציגל. די שטאלן האבן געברענט. פון הויף וואו די בריטשקע מיט די פערד זענען געשטאנען האט זיך געטראגן א געשריי פון א פארוואונדעטער חיה. די בריטשקע, אן איבערגעדרייטע, איז געלעגן מיט די רעדער ארויף. איין פערד אן א קאפ איז געלעגן מיט פארווארפענע קאפיטעס. ס'צווייטע פערד, א רויטס, איז געשטאנען אויף דריי פיס. דער פערטער פוס איז געווען אפגעשאסן ביז איבערן קנעכל. ס'פערד האט ארומגעשמעקט דעם חבר זיינעם אן דעם קאפ. ס'האט געציטערט און געוויינט ווי פערד וויינען ביי א שריפה. דערנאך האט עס א הייב געטאן דעם קאפ און די אויגן האבן געקוקט אין דער בלויקייט אריין וואו ס'האבן זיך נאך גערעדלט די עראפלאנען. דער צעשאסענער פוס האט אנגערירט די ערד. דאס פערד האט זיך אזוי צערעוועט אז דער גאנצער הויף האט אויפגעציטערט. נישט ווייט פון די פערד איז געלעגן דעם רויטן לייב'ס עלטסטער זון. ער איז געלעגן מיטן פנים אראפ, ווי ער וואלט געקאפיעט מיט דער נאז די ערד. איבער אים איז געלעגן ס'ווייב זיינס, און האָט אײַנגעריסן װעלטן. קינדער! איר האָט שױן ניט קײן טאַטע! דערנאָך האָט זיך באַװיזן דער דײַטש. מעסלעסן גאַנצע האָט די אַרמײ זיך פֿאַרבײַגעטראָגן, פֿערד און מענטש, פֿערד און מענטש. דערנאך האבן זיך גערעדלט טאנקען, אזוי בייטאג אזוי ביינאכט. די ארומיגע פעלדער אויף מיילן זענען געווען שווארץ פון מענטשן, געווען שווארץ פון פערד און וועגענער וואס זענען ניט איינגעשטאנען, האבן זיך געהאלטן אין איין באוועגן. די לופט האט אויפגעציטערט פון די הונדערטער קאפעליעס, פויק, טראמפייט און פלייט, און אזוי צוויי טאג און אזוי פיר טאג און אזוי ביז ערב ראש השנה. פאר די עטליכע טאג האט מען דעם רויטן לייב'ס הויז אויסגעליידיגט. ווער פון די זין פון די איידימס האט נאר געקענט איז געלאפן קיין ווארשע, איז געלאפן קיין לאמזשע. און נישט בלויז לייב'ס קינדער, אויך די שמוגלער זענען זיך צעלאפן. אין לעוויטשען זענען געבליבן בלויז געציילטע חברה וואס האבן נישט ארויסגעשמעקט פון די שטיבער. ערב ראש השנה האט דער רויטער לייב זיך אויפגעהויבן פון דער שבעה נאכן זון. שוין דער צווייטער טאג ווי ס'האט געגאסן א רעגן. פאר דער וואך וואס דער שונא האט אים בא'גזל'ט און דער'הרג'עט דעם עלטסטן זון, איז לייב אינגאנצן איינגעלאפן, ער איז פון צרות עלטער געווארן, בלויז די אויגן, קאלטע ווינטן, האבן זיך געפלעמלט ווי אין די יונגע יארן ווען ער האט געשווארזט גאנצע פארטיעס פארשוינען איבער דער גרעניץ. פארנאכט צו ווען ס'איז צייט געווען זיך צו שטעלן דאוונען, האט דער רויטער לייב אריינגערוקט ס'ראש השנה מחזור'ל אין קעשענע און געזאגט צום בני בית, קינדער כ'וועל זיך צוכאפן אין שטאט אריין אויף ראש השנה, אזוי שפעט? מיטן וועלדל וועל איך זיין אין שטאט אין א צוואנציג מינוט ארום. דאס וואס גיסט א רעגן וואס איז א געפאר ארויסצוגיין פון שטוב אין אוונט, וועגן דעם האט קיינער קיין ווארט נישט גערעדט, צו דעם איז מען ביים רויטן לייב אין הויז געוואוינט געווען. אין וועלדל האט אויף לייבן געווארט זיין אינגסטער זון שלמה. מען איז אפגעגאנגען א מינוט צען און געשוויגן, ס'האט זיך געהערט ווי דער רעגן פייקלט איבער די בלעטער, פון מאל צו מאל האט זיך א בלאט ווי א שיסעלע וואסער אפגעריסן פון א צווייג און א פאל געטאן צווישן די ביימער מיט א טעמפן קלימפער, ווי אן איבערגעשראקענע זשאבע וואלט מיטאמאל אריינגעשפרונגען אין וואסער. דער פאטער האט מיטן עלנבויגן א ריר געטאן דעם זון פאר דער האנט, געהייסן האט עס: דער רעגן האט אונז צוגעשפילט? יא, טאטע. איצט דארף מען בעטן גאט ס'זאל זיין א פאסאזשיר-צוג. די פֿראַכט-צוגן זײַנען אױך איבערגעפּאַקט מיט זעלנער. לײב האָט זיך נישט געפֿרעגט, צי שלמה האָט אָפּגעשרױבט די מוטערקעס, צי ער האָט מיט אַ פֿלאַם-זעגל איבערגעשניטן די רעלסן, ער האָט זיך אױף שלמהן געקענט פֿאַרלאָזן. טאַטע-זון האָבן אינמיטן גײן זיך מיט אַ מאָל אָפּגעשטעלט. זיי האָבן זיך אײַנגעהערט. צווישן דעם פּויקלען פֿון רעגן האָט זיך געטראָגן דאָס סאַפּען פֿון אַ לאָקאָמאָטיוו. ס'איז אַ רגע שטיל געוואָרן. אַלץ האָט זיך אָפּגעשטעלט. דער רעגן, דאָס סאַפּען, אַפֿילו דאָס קלאַפּן פֿון די אייגענע הערצער. און מיט אַ מאָל, די ביימער האָבן אויפֿגעציטערט. עפּעס האָט זיך אַ הייב געטאָן. ס'האָט גענומען קנאַלן, ווי מע וואָלט געריסן שטיין אין די בערג. לייבס אויגן, הייסע ווינטן, זיינען אַ פֿאַל געטאָן אויפֿן זון. מען דאַרף אָפּציען. טאַטע-זון האָבן זיך געגנבֿעט מיט די ביימער, געשפּאַנט מיטן וועלדל אין שטעטל אַריין, וווּ ייִדן זיינען שוין געווען ביים דאַוונען.

מיט שטריק און דרענגער האָבן געקײַקלט די אָפּגעשײלטע דעמבעס איבערן אױסגעהאַקטן װאַלד, זײ געלײגט איבער לאַנגע פֿיר-עקיקע גריבער, װוּ מען האָט די בײמער געשניטן אין ברעטער. צװײ פּאַרשױן האָבן געזעגט יעדן דעמב. אײנער איז קונציק געשטאַנען אַפֿן דעמב, דער צװײטער, אין גרוב. די בייגעוודיגע זעגן האָבן זיך געביסן מיט אַ געוואַלדריס אינעם האַרטן האָלץ אַריין, געפינקלט אויף דער זון, און די אַרומיקע לופט איז פול געווען מיט זעגעכץ. דאָס האָבן דרייסיג פּאַרשוין, יונגע, מיטליאָריקע און עלטערע אידן, געאַרבעט אין לאָמיער וואַלד, אַזוי ווינטער, אַזוי זומער. זיי האָבן געאַרבעט ביים געהילץ פון באַגינען ביז פאַרנאַכט. פרייטאג פארנאכט האט דער פארוואלטער, דער דייטש הערמאן היצקער, זיי אויסגעצאלט די שכירות. די עלטערע אידן האבן געקראגן צו זעקס מארק א וואך, די אינגערע, די איינרייסער, צו אכט. אויף שבת האבן די אידן זיך געלאזט אין שטעטל אריין, קיין לאמיע, וואו ס'האבן אויף זיי געווארט ווייבער, מאמעס, קינדער. אין דער וואכנס האבן די אידן זיך אויפגעהאלטן אין הילצערנע באראקעס אן פענסטער. יעדן טאג זענען אין די באראקעס געבליבן אנדערע דריי אירע, וואס האבן גערוימט, צוגעבעט די געלעגערס, און געקאכט פאר'ן עולם עסן. ס'איז געווען אנהייב אויגוסט. איבערן אפענעם אויסגעהאקטן שטיק וואלד האבן זיך געהויבן צען זעגן. די שטאלענע זעגן האבן זיך געבלויט אין דעם צייטיקן זוניקן נאכמיטאג, פארהילכט דאס זשומען וואס האט זיך געטראגן פון וואלד. די בארוועסע האלב-נאקעטע יונגען וואס זענען געשטאנען אויף די קלעצער, געהויבן די זעגן ארויף אראפ, האבן דערפילט א ברעכעניש אין אלע גלידער. דער טאָג איז געװען אַ לאַנגער, אַ הײסער, די גלידער האָבן װײ געטאָן. מען איז אָבער געװען יונג און אונטער דער הױט האָט זיך געבערגלט אַ באַהאַלטענע פֿרײד, אַז נאָך אַ שעה, נאָך אַ שעה און די אַרבעט װעט זיך ענדיקן. דערצו האָט בערל נאָך אין דער פֿרי געהאַט צוגעזאָגט, אַז אױף װעטשערע װעלן זײַן שלײען און קאַרפּן. און אַז בערל האָט צוגעזאָגט, האָט מען זיך געקאָנט פֿאַרלאָזן. אפילו דער דייטש דער פארוואלטער איז געווען אויפגערוימט, איז בערל געגאנגען כאפן פיש, האט ער זיך מיטן פארוואלטער געטיילט אויף דער העלפט. מען האט וועגן דעם נישט גערעדט, ס'איז אבער געווען א שטומער אפמאך. בערל האט געכאפט די פיש אינעם אלטן סטאוו, וואו ס'איז אמאל געשטאנען א מיל. אין דעם פארלאזטן וואסער האבן זיך אויפגעהאלטן שלייען און קארפן, צו פֿינף זעקס פונט א שטיק. אז בערל איז פארטיג געווארן מיטן פאנג, האט ער אוועקגעטראגן צום דייטש אין הייפל אריין ס'חלק פיש. הערמאן'ס ווייב, וואס האט אויסגעזען ווי א מיידל, כאטש זי איז שוין אלט געווען אַכט און צוואַנציק יאר, האט צוגענומען די פיש און האט כמעט ווי נישט גערעדט מיט בערל'ען. רעדן מיט א איד איז געווען פארבאטן. אזוי האט זיך עס געצויגן דעם גאנצן פרילינג, דעם גאנצן זומער, ביז אנהייב אויגוסט. בערל, וואס האט געביטן דעם נאמען פון ברוניסלאוו, איז געזעסן אין סטאוו אין א שיפל און האט געכאפט פיש. ער האט זיך פארקליבן מיטן שיפל צווישן די רער-שטעקלעך וואו ס'וואסער איז געווען טיפער און דורכזיכטיגער. שלייען, קארפן מיט צעשפרייטע פליס-פעדערן האבן זיך גערעדלט ארויף אראפ, געגלאצט מיט די וואסערדיגע אויגן אויף בערל'ען. און אז ער האט געכאפט א קארפ צי א שלייען וואס זייערע רוקן זיינען אזש געלבלעך געווען פון פעטקייט ווי מיט מאך פארוואקסן, האט בערל געעפנט ביי די פיש די זשעברעס דורכגעצויגן דורך זיי שנירלעך, פארווארפן די שנירלעך ארום די האקעס וואס זיינען געווען אריינגעקלאפט אין שיפל. די פיש האבן זיך געשליידערט, געוויגט ס'שיפל, און בערל, אן אפגעברענטער א ביינערדיקער, די אויגן, די נאז, די פארשפיצטע באקן-ביינער, האבן דערמאנט א ווילדן פויגל.

דערנאך די געלע לאטע. דערנאך די אידישע געטא. דערנאך די געצוואונגענע ארבעט אין וואלד. אלץ האט זיך אינעם סטודענט איבערגעאנדערשט. ס'ערשטע האט ער געביטן ברוניסלאוו אויף בערל. דערנאך האט ער גענומען רעדן אידיש. ער האט גערעדט ווי א גוי. ביי דער ארבעט איז קיין זאך פאר איהם נישט געווען צו שווער. ביים אראפלאזן ביימער ביים זעגן בערל איז שטענדיג געווען דער ערשטער, ביים איינקויפן עסנווארג ביים קאכן אומעטום בערל, דער עולם האט אים ליב געהאט, דער פארוואלטער וואס האט זיך ליב געהאט צו טשעפען צו די אידן האט זעלטן געהאט טענות צו בערל'ע. אין א זאווערוכע ווען דער עולם האט נישט געארבעט איז געזעסן אין די באראקעס האט דער דייטש אוועקגעשטעלט לעבן בערלען דאס שאך-ברעט און אן ווערטער גענומען שפילן מיט אים. דער דייטש איז געווען א שווייגער און אז ער האט פארלוירן, און ער האט כמעט שטענדיג פארלוירן, האט ער פון גרויס רציחה צונויפגעקוועטשט די ליפן, צונויפגענומען די פיגורן און אן א ווארט איז ער ארויס פון די באראקעס און איז אוועק צו זיך אהיים.

ביי פיש, א רגע, א צווייטע, א דריטע. ביי מענטשן, טעג, וואכן, חדשים. בערל איז געווען זיכער אז סקען אזוי שטענדיג נישט זיין. סוועט קומען א טאג, סמוז קומען, ווען דער דייטש, הערמאן היציג, וועט בלייבן שטיין אן אומבאהאלפענער, וועט אים בערל'ען אוועקגעבן דעם רעוואלווער און זאגן, האסט געוואונען יודע. און ער, דער יודע, בערל האט זיך צעלאכט. ער איז שוין געווען ביים ברעג סטאוו. ער האט ארויסגעצויגן ס'שיפל אויפן ברעג, און אז ער האט די צאפלדיקע פיש שוין געהאט אריינגעלייגט אין א זאק, האט ער זיך געכאפט אז ס'קלייבט זיך א שטורעם. דאָ און דאָרט זײַנען מיט אַ מאָל אױסגעװאַקסן װאָלקנס, שװערע, פֿינצטערע, װי ס'װאָלט געװען נאַכט. די װאָלקנס, װאָס האָבן פֿאַרדעקט דעם גאַנצן הימל, האָבן זיך ביסלעכװײַז גענומען אַראָפּלאָזן. מענטש, חיה, פֿלאַנץ, אַלץ איז געבליבן פֿאַרחידושט, אַלץ איז געבליבן אָן אָטעם. בערל האָט פֿאַרװאָרפֿן דעם זאַק פֿיש אױפֿן אַקסל און זיך געלאָזט מיט אַ זײַטיק װעגל. דאָס איז ער געגאַנגען צו הערמאַנען אין הױף אַרײַן. בערל האָט דערשפּירט אין זיך דעם שטורעם. אַלץ אין אים האָט זיך געפֿלעמלט, די אױגן, די נאָז, דער שװאַרצער שױבער האָר, די לופֿט איז פֿול געװען מיט שװעבל. אין מיטן שפּרײַזן האָט זיך בערל אָפּגעשטעלט. דער װעג האָט זיך װי אַרױסגעגליטשט פֿון אונטער זײַנע פֿיס. ס'האָט זיך אַװעקגעשטעלט אַ פֿינצטערע װאַנט. אַ בליץ האָט אַ צינד געטאָן ס'פֿינצטערניש, און ס'איז נאָך פֿינצטערער געװאָרן. בערל איז געלאָפֿן. מיט אַ שפּרונג איז ער אַריבער אַ נידעריקן דרענגל-פּלױט און האָט זיך געלאָזט מיט די בײטן קרױט. און װי ער איז אַרױף אױפֿן שטיקל װעראַנדע מיטן דעכל, האָט גענומען בײַטשן אַ רעגן. די דײַטשקע איז אַרױסגעקומען מיט אַ בלעכענעם עמער. ווי שטענדיג האט זי זיך דאסמאל אויך נישט באגריסט מיט בערלען, ער האט אפגעלייגט אין עמער אריין ס'חלק פיש און איז געבליבן שטיין אויף דער וועראנדע, זי האט נישט פארמאכט נאך זיך די טיר און א זאג געטאן, קומט אריין און ווארט איבער דעם רעגן. בערל האט זיך א רגע געקווענקלט, יא גיין, נישט גיין? ווי קומט עס טאקע וואס אן ארישע פרוי פארבעט צו זיך אין שטוב אריין א איד ווען זי איז איינע אליין? ער איז נישט נאכגעגאנגען. א בליץ האט זיך אוועקגעשטעלט אין די פענסטער מיט א בלענדעניש. נאכן בליץ האבן זיך גענומען קייטלען דונערן מיט אזא געקנאל אז ווענט און שויבן האבן גענומען ציטערן. פֿון שרעק האָט די דײַטשקע זיך אַ שאַר געטאָן צו בערלען, שרעק אין די אױגן, שרעק אין די פֿאַרשפּיצטע אַקסלען. פֿון גרױס שרעק האָט די דײַטשקע זיך צערעדט, דערצײלט, אַז אין אַזאַ העק װערט אַ מענטש אױסגעלאָשן. טעג, װאָכן גײען פֿאַרבײַ, און זי רעדט נישט אױס קײן װאָרט.

דאַכט זיך, געשפּאָלטן דעם הימל, דאַכט זיך, אײַנגעלעגט ס'הױז, האָט מאַטילדע פֿון אומבאַהאָלפֿנקײט אַ כאַפּ געטאָן בערלס האַנט. בערל האָט זי באַרואיקט, װי מען באַרואיקט אַ צעשראָקן קינד. דער שטורעם װעט נישט לאַנג אָנהאַלטן. מאַטילדע האָט נישט געענטפֿערט. אירע אױגן האָבן זיך געפֿלעמלט. און אַז בערל האָט נישט אַרויסגענומען זיין הייסע האַנט פון אירער, האָבן אירע אויגן גענומען עפּעס מאָנען ביי אים, ווי ס'שטייט צו און ס'מאָנט אַ הונגעריקע שטוב-חיה. אַ שמייכל האָט זיך אַ הייב געטאָן אין בערלען, זיך פאַרשלייפלט ערגעץ ביי אים אין האַלדז, און ס'פּנים האָט זיך קיין בלעזל נישט געטאָן, הייליג אריש בלוט! בערל האט ארויסגעלאזט איר האנט, ער האט זיך א צי געטאן, איז געווארען העכער, דער פאריסענער קאפ, דער אפגעדעקטער אפגעברענטער האלז, די שארף פון די אויגען, פון דער נאז, פונעם ביינערדיגען פנים, אינעם גאנצען געשטעל איז געווען דאס שטאלץ פון א בארג פויגעל וואס קלייבט זיך אוועקפליען. מען דארף גיין. ס'צעבערט דאך אינדרויסן. ס'וועט באלד אויפהערן. בערל האט פארווארפן דעם זאק פיש איבערן אקסל און מיט א שפרייז איז ער אראפ פון דעם וועראנדע טרעפל. ער האט זיך געלאזט מיטן רעגן. מאטילדע האט אים נאכגעקוקט ווי ער שניידט מיט די קרויטבייטן, ווי ער שפרינגט אריבער דעם דרענגל-פלויט, ווי ער טראגט זיך צום וואלד. ער האָט זיך קײן אײן מאָל נישט אומגעקוקט. בױמער, לאָנקעס, מעקעדיקע קי, אַלץ האָט פֿאַרבײַגעפֿלײצט אינעם רעגן. אַלץ איז געבליבן שטעקן אין מאַטילדעס טרױעריקע אױגן.

ס'האָט געדויערט אַ שפּאָרע ווייל, ביז וואָלפֿס פֿאַרשלאָפֿענע אויגן האָבן אין דער פֿינצטער אויפֿגעזוכט צוויי פּאַסיקלעך ליכט. דאָס זײַנען געווען די צוויי פֿאַרשנייטע אײַזערנע שטאַכעטן, וואָס האָבן זיך געצויגן איבערן פֿאַרפֿרוירענעם פֿענצטערל. אינעם שטאַל זײַנען קיין פֿערד נישט געווען. פֿראָסט און קעלט האָבן אַפֿילו דעם פֿערד-ריח שוין געהאט אויסגעוועפט. ארום די ווענט, אויף די ברעטער נארעס, האבן זיך אויפגעהאלטן פינף משפחות. די משפחות זענען געווען אפגעצוימט איינע פון דער אנדערער מיט ברעטער און דרענגלעך, ווי מען צוימט אפ קי אדער פערד. מען האט זיך דערנערט, ווער מיט א צוגעפרוירענער קארטאפל, ווער מיט א לעפל געקעכטס. בייטאג זענען אין פערדשטאל געבליבן בלויז די קראנקע.

ס'האט אבער אויך פאסירט אז מ'האט זיך נישט דערווארט. אזוי איז פארפאלן געווארן וואלף'ס פאטער, וואלף'ס עלטערע צוויי ברידער. וואלף'ס משפחה, זיבן אירע, האט מען ארויסגעטריבן פונעם גרענעץ שטעטל כארזשעל. קיין ווארשא זענען זיי אנגעקומען סוף נײַנצן הונדערט און פֿערציק. וואלפ'ס פאטער, דער רויטער שפאק, א דורכגעטריבענער מולכער, איז קיין ווארשא אנגעקומען נאקעט און בארוועס. ער מיט די זין האבן נישט געקענט און נישט געוואלט גיין בעטלען. זייער אפלאג איז באלד געווארן אויף דזשיקע גאס עק סטאווקע, וואו מ'האט אויסגעלאדנט וואגאנען עסנווארג וואגאנען באהעצונג, אויסגעלאדן סחורה פאר דער ווארשעווער געטא. די איינוואוינער פונעם פערדשטאל, פערציג אירע, האבן אפגעאטעמט. ס'איז געווען ברויט צו דער זעט, ס'איז געווען א לעפל געקעכטס, און אויף שבת א שטיקל פלייש. די מויער אויף סטאפקע האט געהאט דריי הייף, א הויף אין א הויף, ערשט אין דריטן הויף האט זיך געפונען ס'פערדשטאל. ס'שיינדל איז אבער געווען ס'פערדשטאל, נישט די דריי הייף וואס האבן באהאלטענערהייט געהאנדלט מיט שפאקן. עולם האט זיך געשפיגלט אינעם רויטן מולכער און זיינע זין, און מיטאמאל אזא אומגליק. דער רויטער שפאק איז פארטאג אוועק צו דער ראמפע און איז פארנאכט נישט צוריקגעקומען. ס'איז געווארן נאכט. ס'איז געווארן טאג. ס'איז ווידער געווארן נאכט און שפאק איז ווי אין וואסער אריין. ס'איז פארביי א וואך. שפאק איז אלץ נישט געווען. די זין, רויט ווי דער פאטער, נאר אינגער, האבן זיך געריבן די הענט און געשוויגן. זיי האבן חושד געווען דעם נייעם דייטש, דעם המן, וואס איז געשטאנען אויפן נייטראלן פאס די מחיצה וואס א איד טאר נישט אריבערטרעטן, און מיטאמאל אזא באהאלטענע פרייד, דער נייער דייטש דער המן איז פארטאג אוועק צום נייטראלן פאס און איז פארנאכט נישט אהיימגעקומען. רעוויזיעס אויף סטאווקער גאס, אויף דזשיקער גאס, צווישן צענדליגער ארעסטירטע זענען אויך געווען שפאק'ס צוויי זין, פון די זיבן אירע זענען געבליבן פיר, וואלף, די מוטער און צוויי שוועסטער. די פרייד פון פערדשטאל האט זיך ווי אפגעטאן. זענען פארבייגעגאנגען טעג אן א לעפל געקעכטס, אן ברויט צו דערזעט, און דא האט זיך אוועקגעשטעלט אזא שווערער ווינטער. שנייען, פרעסט און זאווערוכעס. פון פערד-שטאל איז געווארן א שפיטאל. לונגען-אנטצינדונג, טיפוס, אפגעפרוירענע הענט און פיס, ס'האט קיינעם נישט דורכגעלאזט. וואס טוט מען? וואלפן איז מער נישט געבליבן ווי צו גיין בעטלען. און כאטש ער האט געהאט צוגעזאגט דער מוטער אז זיין געביין וועט זיך נישט ווייזן אויף סטאווקע עק דזשיקע וואו מ'האט אויסגעלאדן סחורות, האט ער זיך געקארטשעט אין דרייען פון בלויזן געדאנק אז ער וועט אנקומען צו בעטל ברויט, און דא איז אים די מאמע אוועקגעפאלן, דא א שוועסטער. וואס טוט מען? דעם זיבעצן יאריגן וואלפן, וואס האט אויסגעזען לויט זיינע ברייטע פלייצעס ווי עטליך און צוואנציג, האט שטארק געצויגן צו דער ראמפע. ער האט דארט אלעמען געקאנט, די אידישע טרעגער, די פוילישע טרעגער, געקאָנט די קאָנדוקטאָרן פֿון די פֿראַכטבאַנען. דערצו איז ער געװען אױסגעבונדן מיט די װױלע יונגען, מיט די שװאַרצע. דאָס איז געװען אױבן-אױף. טיף אָבער אין האַרצן האָט אים װײ געטאָן פֿאַרן פֿאָטער, פֿאַר די ברידער. און ס'איז געװען אײן פֿאַרלאַנג און אײן באַגער, נקמה נעמען. און נישט אַזױ דער הונגער האָט װאָלפֿן געטריבן פֿאַרטאָג אין גאַס אַרײַן, װי די שרעק, אַז נאָך אַ שעה, נאָך אַ שעה, און עס װעט נעמען טאָג.

וואלף, וואו גייסטו וואלף? ס'טרייבט מיך פון געלעגער, ס'איז דאך נאך גרויסע נאכט. וואלף האט נישט געענטפערט. די מוטער האט זיך געבעטן ביים זון, האסט דאך מיר צוגעזאגט וואלף, האסט געשוואוירן אז דיין פוס וועט דארט נישט אריבערטרעטן, דער טאטע איז אומגעקומען, לייזער און הערשל זענען אומגעקומען, פאר א געשטראפטער מאמע איז עס גענוג. גיי נישט וואלף! האט די קראנקע מוטער זיך אופגעזעצט אויף דער נארע און אויסגעשטרעקט צום זון די הענט. גיי נישט! ביידע שוועסטער האבן זיך אופגעוועקט. די אויגן זיינען שוין אזוי געוואוינט געווען צום שטענדיגן חושך, אז זיי האבן ביים ערשטן בליק אלץ דערזען אין דער פינסטער. און אז וואלף האט נישט געענטפערט, האט די מוטער זיך א קער געטאן צו די טאכטער, איר ווייסט וואוהין ער גייט? זיי האבן געוואוסט. די שוועסטער האבן זיך בלויז גע'חידוש'ט וואס דער ברודער זיצט אין פערדשטאל, גייט נישט צו דער ראמפע. ער האט עס שוין לאנג געדארפט טון. געשווילן פון קעלט און הונגער איז בעסער? ליגט די מוטער מיט געשוואלענע פיס, ליגט די אינגערע שוועסטער, א ווארעמקייט אז ס'וועט נאך אפשר היינט זיין א לעפל געקעכטס האט זיך געהויבן אין די מיידלעך. די אויגן האבן געפיבערט.

איר האט נאר וואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיקע ביכער, רעקארדירט אין דער אידישע פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דיגיטיזירט און באנייט דורך דעם אידישן ביכער-צענטער אין אמערסט, מאסעטשוסעטס.